בעזרת השם יתברך, מסכת פסחים דף ח', מ'הייבן מיר אן דף ז עמוד ב' אונטן, תנו רבנן, זאגט די הייליגע גמרא תנו רבנן, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, אין בודקין לא לאור החמה, מ'טאר נישט בודק חמץ זיין, נישט צו די ליכטיגקייט פון די זון, ולא לאור הלבנה, נישט מיט די ליכטיגקייט פון די לבנה, ולא לאור האבוקה, נישט פון די ליכטיגקייט פון א פאקל פון א גרויסע פייער, אלא לאור הנר, נאר מיטן אור הנר, מיט ליכטיגקייט פון א קליינע לעכט. פארוואס? מפני שאור הנר יפה לבדיקה, ווייל דאס איז די בעסטע אויף בדיקת חמץ, דאס העלפט די בעסטע, ס'טייטש מען קען די בעסטע בודק זיין מיט א קליינטשיגע פייער, ואף על פי שאין ראיה לדבר, אפילו ס'איז נישט דא קיין ראיה, זכר לדבר, ס'איז יא דא א געוויסע אסמכתא, שנאמר, אזוי ווי שטייט אין פסוק, די לימוד וואס מ'האט געזען נעכטן, שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם, ואומר ויחפש בגדול החל, ואומר בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות, ואומר נר השם נשמת אדם חופש כל חדרי בטן וואס נעכטן האמער געזען אז דאס איז א לימוד מציאה ממציאה מציאה מחיפוש חיפוש מחיפוש חיפוש מנרות נרות מנר וואס די מפרשים זענען מסביר אז בעצם פון די נעכטיגע לימוד אליין האט מען סך הכל געזען אז ס'איז כשר צו נוצן אן אור הנר און די יעצטיגע ברייתא לערנט אז נישט נאר ס'איז כשר נאר לכתחילה זאל מען אוודאי נוצן אן אור הנר אויף בדיקת חמץ, זאגט יעצט די גמרא, האי אור החמה היכי דמי, דאס מ'האט יעצט געזען אין די ברייתא אז מ'זאל נישט בודק חמץ זיין מיט די ליכטיגקייט פון די זון, ביי וואסערע ציור רעדט זיך דאס? אי נימא בחצר? עסטו וועלן זאגן ס'גייט ארויף אויף א חצר, אז וואס אז ביי א חצר אינדרויסן וואס איז אויפן לופט זאל מען נישט נוצן די אור החמה צו מאכן בדיקת חמץ, קען נישט זיין, ווייל האמר רבא, רבא האט דאך געזאגט חצר אינה צריכה בדיקה, ס'דארף סתם נישט האבן קיין בדיקת חמץ א חצר, פארוואס מפני שהעורבין מצויין שם, עורבים פייגלעך דרייען זיך דארט ממילא אפילו אז עס וואלט געווען דארט חמץ וואלטן עס די עורבים אוועקגענומען ממילא קען נישט זיין אויף דעם רעדט זיך די אור החמה אלא נאר עסטו זאגן באכסדרה, אכסדרה דאס איז אזא סארט אריינגאנג צו א הויז וואס פלעגט זיין אזא דאך אויף דעם ס'האט נישט געהאט קיין ווענט וואס איז געווען דארט גאר אסאך זון ממילא דארט וואלט געווען אפשר שייך צו זאגן מ'זאל עס בודק חמץ זיין מיט די אור החמה און אויף דעם זאגט די ברייתא אז נישט אבער זאגט די גמרא דאס קען אויך נישט זיין ווייל האמר רבא רבא האט דאך געזאגט אכסדרה לאורה נבדקת אז טאקע ביי אכסדרה מאכט מען בדיקת חמץ ווען ס'איז לעכטיג ווען ס'איז זוניג אינדרויסן מען ניצט נישט קיין לעכט, נאר וואס דען ווי געזאגט געווארן מען זאל נישט ניצן די זון, לא צריכה לארובה דבחדר, וואס טייטש אז ס'איז דא א צימער מיט א פענסטער אויפן דאך וואס די זון שיינט דארט אריין, זאל מען נישט ניצן די זון וואס שיינט אריין נאר מען זאל ניצן א לעכט, פרעגט די גמרא דהיכא אי לבהדי ארובה, היינו אכסדרה, טאמער מען רעדט דא פון ממש קעגן איבער דער פענסטער, און פארוואס טאקע זאל מען נישט נוצן די אור החמה? אזוי ווי ביי אכסדרה האט מען געזען אז אכסדרה איז גאר ליכטיג און ממילא פעלט נישט אויס צו נוצן א לעכט, נאר מען נוצט די אור החמה, די זעלבע זאך א שטוב וואס דא א פענסטער אויפן דאך, קעגן איבער די פענסטער איז דאך פונקט ווי אינדרויסן, ס'איז קעגן א פענסטער פארוואס זאל מען נישט נוצן די אור החמה? אלא נאר, זאגט טאקע די גמרא לצדדין, אויף די זייט, וואס טייטש נישט ממש קעגן די פענסטער, נישט ממש ווי די זון שיינט, ווי די זון אליין שיינט אוודאי קען מען נוצן די זון, אבער פון ארום און ארום, וואס דארט קומט נישט אן די זון אבער אוודאי איז עס ליכטיג, זאל מען זיך נישט באנוצן מיט די ליכטיגקייט פון די זון, נאר מען זאל ווארטן אויף ביינאכט און מאכן בדיקת חמץ, מיט א לעכט. זאגט אונז די גמרא, ואבוקה לא, איינע פון די זאכן וואס מען האט געזען אין די ברייתא נישט צו מאכן בדיקת חמץ מיט דעם איז אבוקה א פאקל, פרעגט די גמרא והאמר רבא, רבא האט דאך געזאגט מאי דכתיב, אויף דאס וואס שטייט אין פסוק די נביא זאגט אין חבקוק, ונוגה כאור תהיה, אז לעתיד לבוא ווען משיח עט קומען, עט די ליכטיגקייט זיין אזוי ווי די שבעת ימי בראשית גאר א שטארקע ליכטיגקייט, קרניים מידו לו, אז די פענעמער פון די צדיקים וועלן שיינען, קרניים דאס איז כי קרן עור פניו זיי וועלן לייכטן מיט די ליכטיגקייט וואס דער רבונו של עולם עט זיי געבן, ושם חביון עוזו, ס'טייטש, און ביים רבונו של עולם אליין, דארט ליגט באהאלטן די אמת'ע ליכטיגקייט, ס'טייטש די שכינה וועט שיינען נאך גרעסער און ליכטיגער, סיי ווי די פענעמער פון די צדיקים, און סיי ווי די אור שבעת ימי בראשית, איז, זאגט רבא, למה צדיקים דומים בפני שכינה, די ליכטיגקייט פון די פענעמער פון צדיקים, וויאזוי איז עס דומה צו די ליכטיגקייט פון די שכינה אליין, כנר בפני אבוקה, אזוי ווי א לעכטל, לעבן א פאקל אזוי ווי דאס איז גארנישט לעבן א פאקל די זעלבע זאך די ליכטיגקייט פון צדיקים אפילו ס'עט טאקע שיינען עט זיין גארנישט לעומת די שיין וואס וועט ארויסקומען פונעם שכינה ואמר רבא נאך האט רבא געזאגט אבוקה להבדלה מצוה מן המובחר אז א הידור מצוה ביי בורא מאורי האש צו נוצן א פאקל נישט סתם א קליינע לעכט אבער על כל פנים דא זעט מען אז א פאקל איז אסאך ליכטיגער ווי א לעכט פארוואס טאקע זאל מען נישט מאכן בדיקת חמץ מיט א פאקל ברענגט די גמרא כמה תירוצים אמר רב נחמן בר יצחק זה יכול להכניסו לחורין ולסדקין וזה אינו יכול להכניסו לחורין ולסדקין, א לעכט קען מען אריין לייגן אין ווינקלעך, אבער א פאקל איז צו גרויס קען מען נישט אנקומען צו די אלע קליינטשיגע פלעצער צו די קליינע ערטער וואס קען דארט זיין חמץ, ממילא ענדערש נוצן א לעכט ווי א פאקל. רב זביד אמר נאך א תירוץ, זה אורו לפניו, וזה אורו לאחריו, א לעכט לייכט אויף סיי פאר א מענטש סיי אונטער א מענטש ווייל א לעכט מאכט ליכטיג, אבער א פאקל איז אזוי מין ליכטיג, אז טאמער מען האלט עס אין פראנט פון א מענטש ווען א מענטש האלט א פאקל אין די הענט קען ער אפילו נישט אזוי גוט זען ווייל די פאקל אליין פארבלינדט אביסל זיין אויגן אויף צוריקצוועגס טאמער ער דרייט זיך צוריק און ער זעט נישט די פאקל ער זעט נאר די לעכטיגקייט קען ער גוט זען אבער פאר זיך ווען ער קוקט אויך אויף דעם פאקל פארבלינדט עס זיין אויגן און במילא זעט מען נישט אזוי גוט מיט א פאקל ווי מיט א לעכט פארדעם נוצט מען א לעכט נישט קיין פאקל רב פאפא אמר רב פאפא זאגט האי בעית והאי לא בעית נאך א תירוץ אז א פאקל איז זייער גרויס און ממילא דער מענטש עט א גאנצע צייט אויפפאסן די שטוב זאל זיך נישט אונטערצינדן מיטן פאקל עט ער נישט גוט בודק חמץ זיין מה שאין כן ביי לעכט וואס מען דארף נישט אזוי אויפפאסן מאכט מען א בעסערע בדיקה רבינא אמר רבינא זאגט האי משך נהורא והאי מיקטף איקטופי וואס טייטש די לעכטל איז א געהעריגע פייער ס'טאנצט נישט א פאקל טאנצט די פייער און ממילא קען מען נישט גוט זעהן ווייל אז ס'טאנצט מאכט עס די אויגן זאלן זיך נישט גוט פארגלייכן מיט די ליכטיגקייט און מיט די טונקלקייט, ס'איז אלעמאל בעסער אז ס'איז די זעלבע ליכטיג א גאנצע צייט און פארדעם זאל מען נוצן א לעכט און נישט קיין פאקל. זאגט די גמרא ווייטער מיר האבן געזעהן אין די משנה כל מקום שאין מכניסין בו חמץ אין צריך בדיקה, זאגט די גמרא כל מקום לאתויי מאי כל קומט דאך מוסיף צו זיין מרבה צו זיין עפעס און ממילא וואס איז די כל מרבה? ענטפערט די גמרא לאתויי הא דתנו רבנן ס'קומט מרבה זיין דאס מ'האט געלערנט אין א ברייתא שטייט אין א ברייתא חורי בית העליונים והתחתונים טאמער ס'דא לעכער אין א וואנט וואס איז גאר הויעך וואס מ'קומט נישט אן אזוי גרינג דארט אדער גאר נידעריג וואס מ'קומט נישט אן גרינג דארט און במילא איז נישט געשמאק זיך צו באנוצן מיט די לעכער צו האלטן דארט זאכן קומט נישט אן קיין חמץ אהין אדער וגג היציע יציע דאס איז אזא קליינטשיגע צימער אויף די דאך וואלט מען בעצם געקענט דארט לייגן זאכן אבער דער גג פון די יציע איז געווען שיף נארמאל דעכער אמאל געווען גראד דאס איז געווען שיף און במילא איז נישט געווען געשמאק צו לייגן דארט זאכן אדער וגג המגדל מגדל דאס איז א הויעכע שאפע וואס איז גאר הויעך און במילא אויך נישט געשמאק צו לייגן אויף דעם זאכן, אדער ווערעפעס בקר, דארט ווי מען האלט די בקר די רינדער, וואס איז אויך אז מען לייגט דארט חמץ, די בקר וועלן עס אויפעסן, און במילא בעצם דארף מען דארט נישט בודק חמץ זיין, אדער ולולין, דארט ווי מען האלט א לול של תרנגולים, די תרנגולים דרייען זיך דארט זיי עסן אויך אויף די חמץ, אדער ומתבן, א פלאץ ווי מען האלט דארט שטרוי, ואוצרות יין ואוצרות שמן, ווי מען האלט וויין אדער ווי מען האלט אויל, איז די אלע פלעצער אין צריכין בדיקה, פארוואס? ווייל אזוי ווי מען האט געשמועסט, די לעכער וואס זענען צו הויעך צו נידעריג, קומט מען דאך נישט אן אהין אזוי גרינג ממילא באנוצט מען זיך נישט מיט דעם און סתם אזוי לייגט מען נישט אריין קיין חמץ, די זעלבע זאך די פלאץ וואו ס'דרייען זיך דארט די בקר אדער די תרנגולים, עסן דאך די בעלי חיים אויף די חמץ ממילא דארף נישט קיין בדיקה, און די זעלבע זאך די אוצרות, סיי פון וויין, סיי פון אויל, איז די דרך נישט אריינצופירן אהין חמץ, און ממילא דארף מען דארט נישט בודק זיין, און דאס איז וואס שטייט דא כל מקום שאין מכניסין בו חמץ, דאס איז מרבה די אלע פלעצער וואס אפילו ס'איז א פלאץ וואס מ'קען זיך בעצם דרייען דארט, און אפילו ס'איז א פלאץ איז א חלק פון א דירה פון א מענטש, אבער היות וואס דער דרך איז נישט אריינצולייגן דארט חמץ, דארף מען דאס נישט בודק זיין, זאגט די גמרא, די ברייתא איז דארט ממשיך ר' שמעון בן גמליאל אומר, מיטה החולקת בתוך הבית, ומפסקת, צריכה בדיקה, טאמער ס'איז דא א בעט וואס די בעט טיילט אפ א צימער, ס'טייטש נארמאל א בעט איז געלעגן אין די ווינקל פון א צימער, טאמער א בעט ליגט אין די ווינקל פון א צימער און די בעט איז הויעך, ס'איז דא פלאץ צו לייגן אונטער דעם זאכן, לייגט מען נאך אלץ נישט דארט קיין זאכן ווייל ס'איז נישט געשמאק צו לייגן זאכן ביי די עק פון א צימער אזוי, אבער א בעט וואס איז אינמיטן א צימער וואס די דרך אמאל איז געווען אז ס'געווען בעטן אינמיטן צימער וואס האבן אפגעטיילט די צימער אויף צוויי חלקים, איין זייט בעט האט מען זיך באנוצט אויף איין געוויסע זאך, די אנדערע זייט בעט אויף א צווייטע סארט זאך, און ממילא די בעט טאמער ס'איז גענוג הויעך און ס'איז דא פלאץ אונטער די בעט צו לייגן דארט זאכן, איז אזא סארט בעט איז יא דא א חשש מ'וועט דארט לייגן זאכן, ווייל ס'אינמיטן צימער איז געשמאק זיך צו באנוצן דארט, און ממילא אונטער די בעט דארף האבן בדיקת חמץ מען דארף דארט בודק זיין, פרעגט די גמרא ורמינהו איך וועל דיר א סתירה פרעגן פון א צווייטע ברייתא, שטייט אין די ברייתא, חור שבין אדם לחבירו טאמער ס'איז דא א וואנט וואס טיילט אפ צווישן צוויי שכנים, און אין די וואנט איז דא א לאך וואס פארט אדורך און אדורך די גאנצע וואנט פון די רעכטע זייט צו די לינקע זייט, אבער וואס א מענטש קען נישט אריינשטעקן די הענט ביז די אנדערע זייט, ס'איז א ברייטע ברייטע וואנט, און די דין איז, זה בודק עד מקום שידו מגעת, דער שכן איז בודק ביז ווי זיין האנט קומט אן, וזה בודק עד מקום שידו מגעת, די צווייטע שכן איז אויך בודק ביז ווי זיין האנט קומט אן, והשאר, און די חלק אינדערמיטן וואס קיינעמס האנט קומט דארט נישט אן אהין, איז מבטלו בליבו, איז דער מענטש עס מבטל אין זיין הארץ, ס'טייטש טאמער ס'איז אנגעקומען דארט חמץ, קען ער עס מבטל זיין און דאס איז גענוג. רבי שמעון גמליאל אומר, רבי שמעון גמליאל לייגט דא צו אויך אין די ברייתא, מיטה החולקת בתוך הבית, טאמער ס'דא א בעט וואס טיילט אפ א שטוב אזוי ווי מ'האט יעצט געזען, ועצים ואבנים סדורים תחתיה, און ס'דא אונטער דעם העלצער אדער שטיינער וואס מ'האלט דארט, ומפסקת, אבער מיט דעם אלעם אפילו ס'דא דארט העלצער מיט שטיינער, איז העכער די העלצער העכער די שטיינער נאך דא דארט פלאץ צו לייגן נאך זאכן, פון דעסט וועגן אינה צריכה בדיקה דארף מען נישט דארט בודק חמץ זיין, און במילא זאגט די גמרא קשיא מיטה אמיטה, קשיא חורין אחורין, איז דא צוויי קשיות, קודם כל מיטה אמיטה, זעהן מיר דאך רבי שמעון בן גמליאל איז סותר, ווייל אין די פריערדיגע ברייתא האט מען געזעהן מיטה החולקת בתוך הבית ומפסקת, צריכה בדיקה, דא זאגט די ברייתא רבי שמעון גמליאל אומר מיטה החולקת בתוך הבית ועצים ואבנים סדורים תחתיה ומפסקת, אינה צריכה בדיקה, איז קודם כל דאס איז איין סתירה, חוץ דעם איז אויך דא א סתירה צווישן חורי הבית, ווייל אין די פריערדיגע ברייתא האט מען געזען אז חורי הבית העליונים והתחתונים, דארף מען נישט בודק זיין, און דא זעהן מיר אז חורי הבית שבין אדם לחבירו איז זה בודק עד מקום שידו מגעת, על כל פנים ס'דארף יא האבן א בדיקה, ענטפערט די גמרא אויף ביידע די קשיות חורין אחורין לא קשיא, הא בעילאי בתתאי והא במיצעי, ס'טייטש דאס מ'האט געזען אין די פריערדיגע ברייתא אז אין חורין דארף מען נישט בודק זיין, רעדט זיך טאקע אויף הויעכע חורין אדער נידעריגע חורין ס'טייטש די לעכער זענען זייער הויעך אדער זייער נידעריג וואס ס'איז נישט געשמאק צו לייגן דארט זאכן און פארשטייט זיך מ'דארף נישט בודק חמץ זיין ווייל ס'איז נישט דא קיין חשש אז א מענטש האט אריינגעלייגט דארט חמץ מה שאין כן די צווייטע ברייתא וואס זאגט זה בודק עד מקום שידו מגעת רעדט זיך ביי א ציור וואס די לאך איז אינמיטן ס'איז געשמאק זיך צו באנוצן דארט איז דארט אוודאי דארף מען בודק חמץ זיין און די זעלבע זאך זאגט די גמרא מטה אמטה לא קשיא הא דמידליא הא דמיתתאי ס'ווענדט זיך ווי הויעך די בעט איז די ערשטע ברייתא רעדט זיך אז די בעט איז ליידיג אונטער דעם ס'איז דא אסאך פלאץ דארט צו לייגן זאכן און במילא פארשטייט זיך דארף מען דארט בודק חמץ זיין וואס דא א חשש אז מענטשן האבן דארט געלייגט זאכן, מה שאין כן די צווייטע ברייתא וואס מען האלט דארט שטיינער מיט העלצער און ס'איז בקושי דארט איבערגעבליבן העכער די שטיינער און די העלצער פלאץ צו לייגן זאכן און מילא נישט געשמאק אהין צו שטעלן זאכן איז פאר דעם דארף עס נישט האבן קיין בדיקת חמץ, זאגט אונזער גמרא, מ'האמער געזען די ברייתא ואוצרות יין אז די סיי אוצרות יין און סיי אוצרות של שמן דארף נישט האבן קיין בדיקה. פרעגט די גמרא ואוצרות יין אין צריך בדיקה, דארף מען טאקע נישט בודק זיין א אוצר פון וויין, והתניא מיר האבן דאך געלערנט א ברייתא אוצרות יין צריך בדיקה, אוצרות שמן אין צריך בדיקה, אז ס'ווענדט זיך אוצרות יין דארף יא האבן בדיקה אוצרות שמן דארף נישט האבן בדיקה, ממילא איז א סתירה אוצרות יין אויף אוצרות יין, ענטפערט די גמרא הכא במאי עסקינן במסתפק, ס'טייטש די צווייטע ברייתא וואס זאגט אוצרות יין דארף האבן א בדיקה, רעדט זיך ביי א ציור וואס די אוצר איז די דרך אז מען גייט אהין נארמאל אינמיטן סעודה, ס'טייטש אינמיטן סעודה ווען ס'ענדיגט זיך די וויין פלעגט מען אהין שיקן די משמש ברענגען נאך וויין, און במילא האט זיך געמאכט אז די משמש זאל אהין גיין מיט ברויט אין די האנט, ער קען דארט איבערלאזן ברויט, און במילא דרייט זיך יא דארט חמץ דארף מען דארט בודק זיין, מה שאין כן דאס מען האט געזען די ערשטע ברייתא אז אוצרות יין און אוצרות שמן דארף נישט קיין בדיקה, רעדט זיך ביי אן אופן וואס מען באנוצט זיך נישט מיט די אוצר פארן סעודה, צו ווייל ס'איז ווייט פון די מקום סעודה, אדער ס'איז א גרעסערע אוצר וואס מען פלעגט דארט האלטן וויין אויף א לענגערע תקופה אבער נישט סתם צו נעמען פון דארט פון די סעודה, מילא דארט דארף מען נישט בודק זיין, פרעגט אבער די גמרא אי הכי אויב אזוי שמן נמי, און וואס איז אנדערש אויל, ביי אויל שטייט דאך אין די צווייטע ברייתא וואס אין די צווייטע ברייתא זאגט זיך ס'רעדט זיך ביי א ציור וואס איז מסתפק, מען באנוצט זיך מיט דעם אינמיטן סעודה ס'איז לעבן די צימער וואס מען עסט, און מילא וואס איז אנדערש וויין מיט אויל ביי אויל דארף מען דאך אויך חושש זיין אז אפשר איז די משמש אריינגעגאנגען אהין ברענגען אויל און האט געהאט ברויט אין די הענט און איבערגעלאזט דארט די חמץ, ענטפערט די גמרא, שמן יש קבע לאכילה, יין אין קבע לשתיה, דאס הייסט ס'ווענדט זיך, ביי וויין איז די דרך איז אז אינמיטן א סעודה, מען ווייסט נישט וויפיל וויין מען דארף, די געסט טרינקען, און פלוצלינג ווערט ליידיג, מען ברענגט נאך וויין, אמאל טרינקט מען אסאך וויין אמאל טרינקט מען ווייניג וויין, און במילא האט זיך אסאך מאל געמאכט די שמש זאל אריינגיין דארט מיט ברויט אין די הענט, מה שאין כן אויל, ווייסט די שמש פונקט וויפיל אויל צוצוגרייטן ווייל ס'מאכט זיך קיינמאל נישט מען דארף נאך אויל אינמיטן א סעודה, מילא ביי אויל איז נישטא די חשש אז די שמש איז אריינגעגאנגען אהין אינמיטן א סעודה מיט ברויט אין זיין הענט, זאגט די גמרא תני רב חייא, מען האט טאקע געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט, עשו אוצרות שכר בבבל כאוצרות יין בארץ ישראל במסתפק, אז אוצרות פון שכר פון ביר, וואס מען פלעגט מאכן אמאל ביר פון תמרים, אין בבל איז אויך געווען אזא זאך אז מען פלעג אסאך טרינקען ביר אין בבל, און במילא האט זיך אסאך געמאכט אז אינמיטן סעודה האט מען געדארפט ברענגען נאך ביר, מען האט אריינגעשיקט אהין דעם משמש און ער פלעגט קענען אריינגיין דארט מיט ברויט און במילא אין בבל האט מען אויך גוזר געווען אז אוצרות פון שכר דארף מען בודק חמץ זיין ווייל ס'האט זיך געמאכט ס'זאל זיך דרייען דארט חמץ, זאגט אונז די גמרא אמר רב חסדא האט רב חסדא געזאגט בי דגים אין צריך בדיקה, דער פלאץ וואס מען האלט דארט פיש איז געווען אזא צימער וואס מען האט געהאלטן דארט פיש דארף מען נישט בודק חמץ זיין ווייל ס'דרייט זיך דארט נישט קיין חמץ, איי פרעגט די גמרא והתניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא צריכין בדיקה מ'דארף יא בודק חמץ זיין אין אזא פלאץ וואס מען האלט פיש, ענטפערט די גמרא לא קשיא, הא ברברבי, הא בזוטרי, עס ווענדט זיך וועלכע סארט פיש. א שטוב וואס מען האלט דארט גרויסע פיש, איז די גרויסע פיש האט זיך קיינמאל נישט געמאכט מען דארפן עפענען נאך א גרויסע פיש אינמיטן א סעודה ווייל די שמש האט געוואוסט וויפיל צוצוגרייטן, מה שאין כן קליינטשיגע פיש האט זיך יא געמאכט אמאל מען זאל דארפן ארויסברענגען נאך אינמיטן די סעודה, מילא דארט דארף מען האבן בדיקת חמץ פאר פסח. זאגט די גמרא, אמר רבה בר רב הונא, בי מילחי ובי קירי צריך בדיקה. די שטוב וואס מען האלט דארט זאלץ מיט שעוה דארף יא האבן בדיקת חמץ ווייל ס'האט זיך געמאכט אמאל אז די שמש זאל דארפן ברענגען נאך לעכט צו נאך זאלץ אינמיטן דעם סעודה, אמר רב פפא, לייגט רב פפא צו, בי ציבי ובי תמרי, די פלאץ וואס מען האלט דארט העלצער און מען האלט דארט תמרים, צריך בדיקה דארף אויך האבן בדיקת חמץ ווייל ס'האט זיך געמאכט אמאל מען איז אהינגעגאנגען אינמיטן א סעודה, זאגט די גמרא תנא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, אין מחייבין אותו להכניס ידו לחורין ולסדקין לבדוק מפני הסכנה, אז דער וואס איז בודק חמץ איז מאכט מען נישט ער זאל דארפן אריינשטעקן זיין הענט אין חורין און סדקין אין כל מיני לעכער אין די וואנט, פארוואס ווייל ס'איז דא א סכנה, פרעגט די גמרא מאי סכנה וואספארא סארט סכנה רעדט זיך דא? אילימא מפני סכנת עקרב, עסטו וועלן זאגן אלס א סכנה אז ס'איז דא דארט א עקרב וואס קען אים בייסן, זאגט די גמרא עס איז נישט מסתבר, ווייל כי משתמש היכי אישתמש, אזא סארט לאך וואס דרייט זיך דארט אן עקרב, עט דאך א מענטש נישט האלטן דארט קיין חמץ עט נישט אריין שטופן די הענט דארט א גאנץ יאר, און מילא וואס עפעס זאל מען דארפן בודק זיין וואס איז די חידוש זאלסט מיר זאגן אז מען דארף נישט בודק זיין מפני הסכנה ס'איז נישט דא קיין חמץ סתם אזוי דארט, נאר וואס דען? לא צריכא זאגט די גמרא דנפל, ס'רעדט זיך בציור אז די בנין איז צוזאמגעפאלן, און במילא דא א בנין וואס איז צוזאמגעפאלן ס'דא א גאנצע הויפן שטיינער, איז אין צווישן די שטיינער זאגט אונז די ברייתא אז אפילו בעצם וואלט מען אפשר געדארפט דארט בודק חמץ זיין, מען דארף נישט בודק חמץ זיין אין די אלע לעכעלעך, פארוואס ווייל ס'דא א סכנה אז ס'דא דארט אן עקרב וואס וועט אים בייסן, איי ווי איז אנגעקומען אהין די חמץ? די חמץ איז אנגעקומען אהין פאר די בנין איז צוזאמגעפאלן, איי פרעגט די גמרא אי נפל, למה לי בדיקה, טאמער ס'איז צוזאמגעפאלן דארף מען סתם אזוי נישט בודק חמץ זיין דארט, ווייל והתנן, מיר האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין דף לא עמוד ב, חמץ שנפלה עליו מפולת, חמץ וואס איז טאקע צוזאמגעפאלן אויף דעם א בנין, הרי כמבוער, איז אזוי ווי ס'איז שוין פארברענט, וואס טייטש מ'דארף נישט אוועקנעמען די שטיינער טרעפן די חמץ אוועקנעמען, נאר ס'כאילו איז שוין פארברענט ווייל ס'ליגט אויף דעם שטיינער, מ'קען נישט צוקומען צו דעם, און במילא, וואס עפעס שטייט דא אז די סיבה וואס מ'דארף נישט בודק זיין דארט די חורין איז דוקא נאר אלס סכנה פון א עקרב, מ'דארף סתם אזוי נישט בודק זיין דארט, זאגט די גמרא, התם, שאין הכלב יכול לחפש אחריו, דארט רעדט זיך בציור וואס א הונט קען עס נישט טרעפן, ס'טייטש די חמץ איז גאר טיף אין די שטיינער, ס'איז מער פון דריי טפחים אונטער די שטיינער וואס א כלב קען דאס נישט שמעקן, ס'איז נישט דא קיין חשש אז א הונט העט זיך דרייען דארט און ארויסשלעפן די חמץ אינמיטן פסח, איז פארדעם איז עס נחשב כאילו ס'איז מבוער, אבער הכא דא ביי אונז אין ברייתא רעדט זיך כשהכלב יכול לחפש אחריו, א כלב בעצם קען עס טרעפן, ס'איז דא א חשש אז די כלב וועט עס טרעפן און ארויסנעמען פון דארט פסח, ממילא הייסט עס נישט מבוער, פון דעסט וועגן זאגט די ברייתא אז מען דארף נישט בודק זיין דארט, פארוואס מפני הסכנה, זאגט די גמרא, וואס איז די סכנה דא, והאמר רבי אלעזר שלוחי מצוה אינן ניזוקין, אז איינער וואס טוט א מצוה עט נישט ניזוק ווערן, וועט מען באלד זען פון ווי מען לערנט עס ארויס, און במילא זאל מען בודק זיין און עס איז נישט דא קיין סכנה אז א עקרב וועט אים בייסן ווייל דאך א שליח מצוה, אמר רב אשי, ענטפערט רב אשי שמא תאבד לו מחט, ואתי לעיוני בתרה, טאמער ס'וועט פארלוירן ווערן דארט א נאדל בשעת ס'איז בודק חמץ, און טאמער ער פארלירט א נאדל בשעת ס'איז בודק חמץ, און ער וועט זוכן די חמץ, ובנוסף צו דעם וועט ער אויך זוכן דעם נאדל, יעצט אז ער זוכט דעם נאדל, דאס איז שוין נישט לשמה, דאס איז שוין נישט קיין שלוחי מצוה, איז אויף דעם איז יא דא א חשש, איז פאר דעם האט מען געזאגט ער זאל אינגאנצן נישט בודק זיין ווייל ער קען ניזוק ווערן פון אן עקרב, פרעגט אבער די גמרא כהאי גוונא לאו מצוה הוא, און ווען א מענטש פארלירט א נאדל, און ער זוכט אויך די נאדל, איז הייסט ער דען נישט קיין שליח מצוה וועגן ער זוכט אויך עפעס אנדערש ווייל ער האט זיך אליין אינזין אויך? והתניא מ'האט דאך געלערנט אין א ברייתא האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני טאמער איינער געט צדקה און ער זאגט איך געב עס ווייל איך וויל מיין זון זאל דערלעבן בזכות די מצוה או שאהיה בן עולם הבא אדער טאמער א מענטש געט צדקה ווייל ער וויל זיין א בן עולם הבא הרי זה צדיק גמור איז נאך אלץ די מעשה איז כאילו ער האט עס געטון ווי א צדיק גמור ס'טייטש ס'גייט אונז נישט אן אז ער האט אויך אייגענע כוונות דא די עיקר איז ער האט געטון א מצוה און ממילא זעהן מיר אז אפילו א מענטש האט אייגענע כוונות הייסט ער נאך אלץ א שליח מצוה און וואס גייט מיר אן די מענטש האט פארלוירן א מחט און זאגסטו מיר יעצט קען ער ניזוק ווערן, ער הייסט דאך נאך אלץ א שליח מצוה, אפילו אז ער זוכט אויך דעם מחט, ענטפערט די גמרא ניין, דילמא בתר דבדק אתי לעיוני בתרה, דא איז דא א חשש אז קען זיין נאך ער האט ענדיג בודק חמץ זיין, ער האט געענדיגט בודק חמץ זיין ער האט שוין געטראפן ער האט געזען ס'נישט דא קיין שום חמץ דא, יעצט איז דא א חשש אז נאך ער האט געענדיגט וועט ער יעצט בודק זיין און זוכן זיין מחט, דא איז שוין נישט אריינגעמישט אייגענע כוונות, דא איז ריין זיין כוונות, ווייל חמץ מיט חמץ האט ער געענדיגט, ער זוכט נאר זיין מחט, איז דא איז דא א חשש ער וועט ניזוק ווערן, און פארדעם האט מען געזאגט אז ער זאל נישט בודק חמץ זיין ביי אזא ציור, זאגט יעצט די גמרא א צווייטע תירוץ, ר' נחמן בר יצחק אמר, ר' נחמן בר יצחק זאגט אז אוודאי רעדט זיך נישט דא ביי א ציור וואס א בנין איז צוזאמגעפאלן און מען רעדט דא פון א סכנת עקרב, נאר וואס דען דא רעדט זיך ביי א געהעריגע בנין, נאר וואס דען וואסערע סכנה רעדט זיך דא פארוואס דארף מען נישט בודק זיין משום סכנת הנכרים אלס סכנה פון א גוי, ופלימו היא אזוי ווי די שיטה פון פלימו, פון וואס רעדט מען דא? דתניא אזוי ווי מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט, חור שבין יהודי לארמאי, טאמער איז דא א לאך אין א וואנט צווישן א שטוב פון א גוי און א איד, איז בודק עד מקום שידו מגעת, והשאר מבטלו בליבו, זאל מען בודק זיין ביז ווי די האנט קומט אן און די רעשט איז ער מבטל, אזוי זאגט די תנא קמא. פלימו אומר, פלימו זאגט, כל עצמו אינו בודק מפני הסכנה, די גאנצע לאך צווישן זיין שטוב און די גוי'ס שטוב זאל ער נישט בודק זיין, פארוואס אלס סכנה? מאי סכנה, וואסערע סכנה רעדט מען דא? אילימא סכנת כשפים, עסטו וועלן זאגן ס'איז א סכנה, אז די גוי העט זעהן ווי די איד שטייט דארט מיט א לעכט איז בודק חמץ, עט די גוי חושש זיין די איד מאכט עפעס כישוף מיט אים, עט ער זיך נוקם זיין אין דעם, אבער אויף דעם, פרעגט די גמרא כי אישתמיש היכי אישתמיש, איז סתם אזוי, ווי אזוי באנוצט זיך די איד מיט די לאך, ער דארף דאך אלעמאל מורא האבן אז די גוי העט זעהן ווי ער פארעט זיך דארט ארום מיט די לאך, און ער מאכט כישוף, און די גוי העט זיך נוקם זיין, איז סתם אזוי נישט דא קיין חשש ס'איז דא דארט חמץ, נאר וואס דען, זאגט די גמרא התם כי אישתמש יממא ונהורא ולא מסיק אדעתיה, ווען ער באנוצט זיך דארט סתם צו לייגן זאכן, באנוצט ער זיך דארט בייטאג, ווען ס'איז ליכטיג, אן קיין לעכט, און די גוי פאלט נישט איין די איד מאכט כשפים, אבער הכא ליליא ושרגא, דא רעדט זיך ביינאכט מיט א לעכט, ומסיק אדעתיה, די גוי האט מורא מען מאכט כשפים, און במילא רעדט זיך דא א סכנה פון גוים, און אויף דעם האט די ברייתא געזאגט מען דארף נישט בודק זיין חורין און סדקין מיט א לעכט, אלס די גוי זאל נישט חושש זיין אז די איד מאכט כשפים, און זיך נוקם זיין אין אים. איי פרעגט די גמרא, והאמר ר' אלעזר שלוחי מצוה אינן ניזוקין די זעלבע קשיא פון פריעד, וואס דארף ער מורא האבן? אפילו דער גוי העט עס באמערקן וועט דאך זעכער נישט ניזוק ווערן. ענטפערט די גמרא, היכא דשכיח היזיקא שאני, דארט וואו ס'איז שכיח א היזק, איז אוודאי קען מען זיך נישט פארלאזן אויף דעם אז שלוחי מצוה אינן ניזוקין, נאר מ'דארף אויפפאסן, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, ווען שמואל איז געגאנגען צו באקרוינען דוד המלך, צו זאלבן דוד המלך אלס קעניג, שטייט דארט דער רבונו של עולם האט געזאגט פאר שמואל, זאל נעמען זיין אויל און גיין באזאלבן דוד'ן, און ויאמר שמואל, שמואל האט געזאגט פאר רבונו של עולם, איך אלך ווי אזוי קען איך גיין ושמע שאול והרגני ויאמר ה' עגלת בקר תקח בידך, שמואל זאגט פאר רבונו של עולם אז שאול המלך וועט זעהן איז אהין געגאנגען וועט ער אים אוודאי הרג'ענען ער האט מורא געהאט נאר וואס דען האט רבונו של עולם אים געזאגט זאל נעמען א עגלת בקר זאל נעמען א קרבן און זאגן ער גייט אהין מקריב זיין קרבנות איז געווען א תקופה וואס מען האט געקענט מקריב זיין קרבנות אויף במות ווי מען האט געוואלט און במילא וועט מען נישט חושש זיין אז דו גייסט דארט זאלבן דוד'ן אבער על כל פנים זעהט מען ער האט מורא געהאט וואס עפעס האט ער מורא געהאט לכאורה שלוחי מצוה אינן ניזוקין נאר וואס דען זעהן מיר אז א מקום סכנה ס'איז א פלאץ וואס איז ממש שכיח א סכנה דארף מען נאכאלץ חושש זיין און מען קען זיך נישט פארלאזן אויף שלוחי מצוה אינן ניזוקין זאגט די גמרא בעו מיניה מרב האט מען א בעיא געפרעגט פון רב הני בני בי רב דדיירי בבאגא, די אלע תלמידים וואס וואוינען אינדרויסן אין פעלד, מהו למיתי קדמא וחשוכא לבי רב, וואס איז דער דין צו זיי מעגן ארויסגיין פון שטוב צו קומען אין בית מדרש לערנען מיט זייער רעבעס, צו זיי מעגן גיין פארטאגס ווען ס'איז נאך טונקל, אדער אהיימגיין שפעט ביינאכט ווען ס'איז שוין טונקל, צו ס'איז דא א חשש אז זיי וועלן ניזוק ווערן פון כל מיני מזיקים וואס דרייען זיך ביינאכט, אדער אפשר נישט היות זיי זענען שלוחי מצוה זיי גייען לערנען, איז נישט דא די חשש. אמר להו, האט רב געענטפערט, ניתו, זיי קענען קומען עלי ועל צוארי, אויף מיין אחריות, איך נעם זיך אונטער, זענען שלוחי מצוה מילא קענען זיי קומען אין בית מדרש. פרעגן זיי ווייטער ניזיל מאי, וואס איז טאמער זיי מעגן אהיים גיין, מעגן זיי אויך אהיים גיין צו נישט? אמר להו, האט רב געזאגט, לא ידענא, איך ווייס נישט, קומען קענען זיי, אהיים גיין ווייס איך נישט. איתמר, זאגט אבער די גמרא, אמר רב אלעזר, אז רב אלעזר האט געזאגט שלוחי מצוה אינן ניזוקין, לא בהליכתן ולא בחזרתן, אויף ביידע וועגן ווערן זיי נישט ניזוק, מילא קענען זיי גיין און זיי קענען אויך צוריק אהיים גיין, זאגט די גמרא כמאן, ווי וועלכע שיטה איז דאס? כי האי תנא, אזוי ווי א תנא וואס מ'האט געלערנט אין א ברייתא, דתניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא, איסי בן יהודה אומר, כלפי שאמרה תורה, אויף דאס וואס די תורה האט געזאגט ולא יחמוד איש את ארצך, וואס דארט דער פסוק זאגט דארט, שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון ה', אז מ'דארף עולה רגל זיין, און דער פסוק לייגט דערצו ולא יחמוד איש את ארצך, דאס הייסט אז בשעת מ'העט נישט זיין אין שטוב, וועט קיינער נישט חומד זיין דיין ערד, מען וועט נישט קומען כאפן און פאנגען די ערד וואס דו האסט איבערגעלאזט דיין שטוב, נאר וואס דען וועסט צוריק אנקומען אהיים בשלום און וועסט טרעפן די שטוב גאנץ, זאגט ער, וואס דאס וואס שטייט אין פסוק ולא יחמד איש את ארצך איז מלמד, שתהא פרתך רועה באפר, ואין חיה מזיקתה, נישט נאר די גוים עלן נישט כאפן דיין פארמעגן, נאר אפילו דיינע פרה, דיינע בהמות וועלן זיך דרייען אין די פעלד, עלן חיות נישט מזיק זיין, תרנגולתך מנקרת באשפה,

כל שכן מענטשן, וואס מענטשן ווערן דאך נישט ניזוק אזוי גרינג, ווי רש"י זאגט א מענטש האט א מזל, על אחת כמה וכמה איז כל שכן אז ווען זיי וועלן גיין עולה רגל זיין עט זיי גארנישט געשעהן, איז דער תנא ממשיך, אין לי אלא בהליכה ווייס איך אויפן וועג עט זיי גארנישט געשעהן, אבער בחזרה מנין ווי ווייסט מען די וועג אהיים עט זיי אויך גארנישט געשעהן, תלמוד לומר, פארדעם שטייט אין פסוק דער פסוק איז דארט ממשיך, ופנית בבוקר והלכת לאהליך, מלמד שתלך ותמצא אהלך בשלום, אז ווען וועסטו אהיים גיין עסטו טרעפן דיין אוהל גאנץ, ס'טייטש אויך אויף די וועג אהיים עט אויך גארנישט געשעהן, איי זאגט די גמרא וכי מאחר דאפילו בחזרה בהליכה למה לי, נאכדעם וואס כ'האב ארויסגעלערנט אז די וועג אהיים פון עולה רגל זיין עט גארנישט געשעהן, כל שכן די וועג אהין, וואס דארף איך די גאנצע לימוד אז אויף די וועג אהין העט גארנישט געשעהן, זאגט טאקע די גמרא ביסט גערעכט, אוודאי דארף איך נישט די לימוד אויף דעם, נאר וואס דען לכדרב אמי מ'נוצט די ווערטער פון ולא יחמד איש את ארצך בעלותך לראות נוצט מען אויף א צווייטע לימוד, דאמר רב אמי כל אדם שיש לו קרקע עולה לרגל ושאין לו קרקע אינו עולה לרגל, ס'טייטש דווקא אזא סארט מענטש וואס דארף די ברכה, פון ולא יחמוד איש את ארצך בעלותך לראות, א מענטש וואס האט קרקע, ער האט ערד, און ער האט מורא אז ווען ער וועט אוועקגיין פון שטוב וועט מען פאנגען זיין ערד, אזא סארט איד איז סתם אזוי מחיוב עולה רגל צו זיין, אבער א מענטש וואס האט נישט קיין קרקע אין ארץ ישראל, האט נישט קיין חיוב עולה רגל צו זיין, און מען לערנט נישט ארויס די לימוד פון שלוחי מצוה אינן ניזוקין פון די פסוק, ווייל מען קען שוין ארויסנעמען די לימוד פון בחזרה פון די פסוק וואס מען האט געזען ופנית בבוקר והלכת לאהליך, מלמד שתלך ותמצא אהלך בשלום, אז אפילו אויף די וועג צוריק, עט גארנישט געשען נישט צו דיר און נישט צו דיין פארמעגן. זאגט די גמרא אמר רב אבין בר רב אדא אמר רבי יצחק, מפני מה אין פירות גינוסר בירושלים, פארוואס איז נישט דא פירות גינוסר אין ירושלים, פירות גינוסר דאס איז גאר גאר באלויבטע גוטע פירות וואס פלעגט וואקסן לעבן די כנרת, פארוואס איז עס נישט דא אין ירושלים, כדי שלא יהו עולי רגלים אומרים, כדי די עולי רגלים זאלן נישט זאגן אלמלא לא עלינו אלא לאכול פירות גינוסר בירושלים דיינו, וואס טייטש אז טאמער עס וואלט געווען פירות גינוסר אין ירושלים וואלטן מענטשן געקענט זאגן ס'האט זיך געלוינט גיין נאר פאר די פירות גינוסר, וואס דאס איז א פראבלעם ווייל נמצאת עליה שלא לשמה, קומט אויס די גאנצע עולה רגל זיין ווערן שלא לשמה, פאר דעם איז נישט דא קיין פירות גינוסר אין ירושלים, כיוצא בו אמר רב דוסתאי ברב ינאי, אן ענדליכע מימרא איז דא פון רב דוסתאי ברב ינאי אז מפני מה אין חמי טבריה בירושלים, פארוואס איז נישט דא קיין חמי טבריה אין ירושלים, כדי שלא יהו עולי רגלים אומרים אלמלא לא עלינו אלא לרחוץ בחמי טבריה דיינו, ונמצאת עליה שלא לשמה, כדי מענטשן זאלן נישט ארויפגיין שלא לשמה, איז נישט דא די אלע געשמאקע זאכן אין ירושלים, נאר ס'אויף אנדערע ערטער אין ארץ ישראל. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האבן געזען אין די משנה, ובמה אמרו שתי שורות במרתף, פרעגט די גמרא מרתף מאן דכר שמיה, אז מען קוקט אין די משנה, דער לשון פון די משנה איז, כל מקום שאין מכניסין בו חמץ אין צריך בדיקה, אז וואו מען לייגט נישט אריין קיין חמץ דארף מען נישט בודק חמץ זיין, און די משנה איז ממשיך ובמה אמרו שתי שורות במרתף, ווען האט מען געזאגט מען דארף בודק זיין די צוויי שורות במרתף, מקום שמכניסין בו חמץ, ווער דערמאנט מרתף ביז דא, אז פלוצלינג דערמאנסטו במה אמרו, קיינער האט נישט גערעדט פון דעם, זאגט די גמרא הכי קאמר, די משנה מיינט אזוי צו זאגן, כל מקום שאין מכניסין בו חמץ אין צריך בדיקה, וואו ס'דרייט זיך נישט קיין חמץ דארף מען נישט בודק חמץ זיין, און אויף דעם דארף מען צולייגן די ווערטער, ואוצרות יין ואוצרות שמן נמי אין צריך בדיקה, סתם אזוי אוצרות פון וויין און אוצרות פון אויל דארף אויך נישט האבן קיין בדיקה, פארוואס? אזוי ווי מ'האט מרבה געווען פון די ווארט כל, כל לאתויי אוצרות יין ואוצרות שמן, ווייל ס'דרייט זיך דארט נישט קיין חמץ, און אויף דעם זאגט די משנה, ובמה אמרו שתי שורות במרתף, מקום שמכניסין בו חמץ ובמסתפק, וואס טייטש ווען האבן די חכמים געזאגט אז ביי צוויי שורות במרתף דארף מען יא בודק זיין, רעדט זיך ביי א ציור וואס אין די מרתף אין די פלאץ וואס מ'האלט וויין דרייט זיך יא חמץ ווייל די שמש גייט אהין ברענגען וויין פארן סעודה, דעמאלטס אוודאי דארף מען בודק זיין, זאגט די גמרא מיר האבן געזען אין די משנה א מחלוקת אין די בית שמאי בית הלל וויאזוי מ'איז בודק די מרתף, בית שמאי אומרים שתי שורות על פני כל המרתף, און ממילא זאגט די גמרא וואס מיינט די ווערטער פון די בית שמאי, אמר רב יהודה, שתי שורות שאמרו מן הארץ ועד שמי קורה, פון די ערד ביז די דאך, וואס טייטש אזוי? וויאזוי האט מען געהאלטן די אלע פעסער אין די מרתף? מען פלעג אריינגיין אין דעם צימער אין די מרתף, און מען האט געלייגט, קודם האט מען געלייגט א אונטערשטע שורה פון פעסער, מען האט אנגעפילט די גאנצע אונטערשטע שורה, שפעטער האט מען געמאכט א צווייטע שורה אויף די אונטערשטע שורה, אויך פעסער וויין, א דריטע שורה, א פערדע שורה, א פיפטע שורה, איז לאמיר זאגן ס'איז דא פיר שורות פון וויין, וואס טייטש מען שורה'ט אויס אונטן א גאנצע שכבה, א גאנצע לעיער פון וויין, אויף דעם נאך איינס, א דריטע מיט א פערדע, קומט אויס למעשה אז מ'וועט אנקוקן די אלע פעסער וויין, לאמיר זאגן ס'איז א קאסטן, איז דא א מזרח זייט, א מערב זייט, א דרום זייט, א צפון זייט, א אויבערשטע זייט, און א אונטערשטע זייט. שוין, דער איד קומט אריין אין די מרתף, לאמיר זאגן די טיהר איז אויפן מזרח זייט, וואס טייטש ער זעהט די וואנט, די מזרח'דיגע וואנט פון די אלע פעסער, ס'איז דא מזרח'דיגע פעסער, מערב'דיגע פעסער, דרומ'דיגע, צפונ'דיגע, אויבערשטע, אונטערשטע, ער זעהט די גאנצע מזרח'דיגע, זאגט רב יהודה די אלע פעסער וואס איז די מערסטע צו מזרח אויף אלע שורות צוזאמען די אלע פעסער וואס זענען די מערסטע צו מזרח דארף מען בודק זיין און די זעלבע זאך איין שורה אונטער דעם און ווייטער דא רעדט מען פון אונטן ביז די דאך דארף מען בודק זיין די גאנצע וואנט וואס טייטש סיי די מזרח וואנט און סיי א וואנט אונטער די מזרח וואנט די ביידע דארף מען בודק זיין העכער די פעסער צו ס'איז דא דארט קיין חמץ ורבי יוחנן אמר רבי יוחנן זאגט שורה אחת כמין גאם אזוי ווי די אות גאם וואס איז א יוונישע אות וואס איז אזוי ווי א ענדע כף ס'טייטש רבי יוחנן לערנט מען דארף בודק זיין סיי די מזרח וואנט וואס טייטש די אלע פעסער וואס ליגן אויף מזרח און סיי די אויבערשטע שורה פון ווי די מענטש קומט אריין ביז אונטן, וואס טייטש כאילו א שטוב דארף בודק זיין די דאך מיט די מזרח וואנט, די צוויי וואס טייטש מען קומט מזרח רעדט זיך פארשטייט זיך מען מיינט נישט דווקא מזרח נאר עס רעדט זיך ביי א ציור וואס ער וואקט אריין אין מזרח ער קומט אריין צו די צימער מזרח איז די שורה וואס ער זעהט פאר זיין נאז און אויך די דאך ווייל די פלעצער די פלעצער איז דא א חשש אז ער האט דארט געלייגט חמץ, זאגט די גמרא תניא כוותיה דרב יהודה, תניא כוותיה דרבי יוחנן, ס'דא א ברייתא ווי די ביידע שיטות, תניא כוותיה דרב יהודה, בית שמאי אומרים שתי שורות על פני כל המרתף ושתי שורות שאמרו מן הארץ ועד שמי קורה, אז דא רעדט מען פון אונטן ביז אויבן, ס'טייטש די מזרח וואנט און איין שורה אונטער דעם תניא כוותיה דרבי יוחנן שתי שורות על פני כל המרתף חיצונה רואה את הפתח עליונה רואה את הקורה ס'טייטש סיי די שורה וואס זעהט דעם טיר וואס דאס איז די מזרח און סיי די אויבערשטע שורה וואס דאס כאילו די דאך שלפנים הימנה ושלמטה הימנה אלע פעסער אונטער דעם אדער טיפער פון דעם אינו צריך בדיקה דארף מען נישט בודק זיין זאגט גמרא ווייטער מ'האט געזעהן וואס איז די שיטה פון בית הלל בית הלל אומרים שתי שורות החיצונות שהן עליונות ס'טייטש מ'דארף בודק זיין צוויי שורות די אינדרויסענדיגסטע די חיצונות שהן עליונות וואס דאס איז אויך די אויבערשטע זאגט גמרא אמר רב האט רב געזאגט וואס מיינט בית הלל צו זאגן עליונה ושלמטה הימנה, ס'טייטש בית הלל זאגט מ'דארף נישט בודק זיין די גאנצע וואנט אלע פעסער וואס אויף מזרח זייט, נאר וואס דען, די אויבערשטע שורה א מענטש קומט אריין צו די מרתף איז דא פיר שטאק וויין איינס אויפן צווייטן, די אויבערשטע שורה דארף מען בודק זיין, און די זעלבע זאך איינס אונטער דעם איין שורה אונטער דעם דארף מען אויך בודק זיין, ושמואל אמר, שמואל זאגט אביסל אנדערש, זאגט שמואל עליונה ושלפנים הימנה, ס'טייטש די אויבערשטע שורה דארף מען בודק זיין, און איין שורה טיפער פון דעם דארף מען בודק זיין, נישט א שורה אונטער דעם. זאגט די גמרא מאי טעמא דרב, וואס איז טאקע די טעם פון רב, וואס רב זאגט מ'איז בודק די אויבערשטע און אויך די אונטער דעם, זאגט די גמרא דייק, חיצונות, ווייל שטייט, בית הלל, וואס איז די ווערטער פון די בית הלל, שתי שורות חיצונות, צוויי שורות חיצונות איז טייטש די צוויי אינדרויסענדיגסטע, וואס טייטש די צוויי שורות וואס ער זעט ווען ער קומט אריין, וואס דאס איז די אויבערשטע און איינס אונטער דעם. איי פרעגט די גמרא והא עליונות קתני, שטייט דאך די אויבערשטע אויך, שטייט חיצונות אבער אויך די עליונות, די שורה אונטער דעם איז דאך נישט עליונות, זאגט די גמרא, למעוטי תתאי דתתייתא, ס'טייטש ס'קומט טאקע ממעט זיין די אלע שורות זענען אונטער די אויבערשטע צוויי שורות, דאס מיינט עליונות צו זאגן, ושמואל אמר, שמואל זאגט פארקערט, עליונה ושלפנים הימנה, מ'רעדט דא פון די שורה וואס דער מענטש זעט די אויבערשטע, און איינס טיפער פון דעם, איינס אונטער דעם, מאי טעמא, פארוואס? דייק עליונות, ווייל ער איז מדייק פון די שטייט עליונות טייטש די צוויי אויבערשטע שורות וואס דאס איז די ערשטע שורה פון אויבן, פון רעכטס ביז לינקס, און איינס טיפער פון דעם וואס דאס איז אויך בעצם אויבן, דאס זעהט די דאך, איי והא חיצונה קתני, שטייט חיצונות איז משמע נישט וואס זעהט די דאך, נאר וואס די מענטש זעהט ווען ער קומט אריין דארט אין די מרתף, זאגט די גמרא, למעוטי גוייאתא דגוייאתא, עס קומט צו ממעט זיין די שורות זענען נאך טיפער, דאס מיינט חיצונות, די ערשטע צוויי שורות וואס די מענטש זעהט, סיי די שורה וואס די מענטש זעהט, און סיי איינס טיפער פון דעם, אבער נישט סאך טיפער פון דעם, די אלע שורות נאכדעם דארף מען נישט בודק זיין, און דאס מיינט חיצונות. זאגט די גמרא, רב חייא תני כוותיה דרב, רב חייא האט געלערנט אזוי ווי רב האט געלערנט, וכולהו תנאי תנו כוותיה דשמואל, אלע אנדערע תנאים האבן געלערנט כשיטת שמואל, אז וואס אז מען רעדט פון די אויבערשטע און איינס טיפער פון דעם, זאגט די גמרא והלכתא כוותיה דשמואל, און די הלכה איז טאקע ווי שמואל, אז כשיטת בית הלל פארשטייט זיך מען דארף בודק זיין די אויבערשטע שורה און איין שורה אונטער דעם.